ראובן שמעון נחתי איז ער אראפ קומענדיג אין מצרים איז מיט די זעלבע שמות איז געווען ראובן שמעון סלקי מיט די זעלבע שמות זענען זיי דערנאך ארויס געגאנגען ווי ער זאגט אין דארטן אז דורך דערויף וואס לא שינו שמם איז דאס איז געווען פון די עניינים וואס זיי האבן געבראכט די גאולה אויך איז דאך דא די כמה דיוקים וואס דא זאגט ער את יעקב און דא זאגט ער רעכנט ער עס אריין יעקב'ן אין די בני ישראל ווי מבואר בארוכה די אלע דיוקים אין די דרושים אין תורה אור, איז זאגט ער דערויף די נקודת הביאור אז דאס איז פארבונדן דערמיט וואס בשעת מ'איז געגאנגען אין מצרים נאך איידער באו מצרימה איז דאך דעמאלט געווען די אמירת הקדוש ברוך הוא אז

מצרים אראנו נפלאות, די עליה פון דעם גלות דעתה על ידי משיח צדקנו, וואס ער איז זיין כימי צאתך מארץ מצרים, און מ'איז שוין אויף דערויף אנגעזאגט געווארן אין ואנכי אעלך גם עלה צוויי מאל די עליה השניה, און דאס איז פארבונדן מיט ואלה שמות, ווארום בדוגמא ווי ס'איז געווען די ערשטע עליה. איז דאך געווען בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, אז דאס איז געווען די הכנה צו קבלת התורה בהר סיני על ההר הזה, און דארטן איז מען פריער דורכגעגאנגען דעם כור הברזל ממצרים בחמר ובלבנים בעבודת פרך בכל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, אזוי איז אויך די עליה השניה. איז דאס כדי צו מקבל זיין פנימית התורה, אויף דערויף דארף מען האבן דער בליבון דער בלבנים דא ליבון הלכתא ובחמר זה קל וחומר ביז די עלמות אין מספר אלו האמוראים דער ענין הלימוד פון תורה שבעל פה וואס דארט איז אויך אין מספר און מבאר אויף דערויף דער ביאור אז וויבאלד אז ס'דארף זיין דער לחזות בנועם הוי' דארף דאך האבן א נשמה וואס זי איז א נברא, דארף זי האבן אן אופן ווי אזוי זי זאל דאס קענען אויפנעמען, און דורך וואס נעמט זי דאס אויף? דורך דעם ענין התורה, וואס תורה איז כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ווי דער רמב ן ברענגט עס אויכעט אראפ בהקדמתו לפירושו על התורה פון זהר, איז דורך דערויף איז מען מקבל דעם שם שלמעלה, וואס כל העניינים שלמעלה ווערן דאך נתגלה למטה אין דעם אופן פון א הארה ושם, וואס דאס ווערט אויפגעטאן דורך וואס איז מען דאס מקבל כאמור על ידי התורה והתורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, און גדול לימוד שמביא לידי מעשה דורך די מצוות, וואס אט דאס איז ווי ער ברענגט אראפ דערנאך וואס מען זאגט אז תורה ומצוות זיינען כדי לאתקנא. רזא דשמיה, א כדי זאל זיין די גילוי פון די זיין שמות שאינם נמחקים, און אין זיי גופא דער ענין פון רזא דשמיה ביז שמו הגדול, וואס דאס גייט אויפן שם הווי' וואס ער איז דאך דער שם העצם, דארף מען האבן אויף דערויף די ענין פון תורה ומצוותיה, וואס זיי זיינען לאתקנא זיי זיינען מתקן דעם רזא דשמיה. וויבאלד אז ס'איז דאך דא דער ענין פון באו מצרימה און מצרים וגבולים דקדושה דערנאך דורך דערויף ווערט מען דערנאך אויכעט נמשך אין מצרים וגבולים דלעומת זה ביז ס'קומט אראפ באו מצרימה כפשוטו אין עולם הזה התחתון שאין תחתון למטה הימנו און דארט גופא אין ערוות הארץ דארף מען דארטן האבן לאתקנא רזא דשמיה

אַז דעמאָלט װעט זײַן דער ליקונף עד מערכה, װי ער איז מבאר בארוכה אין תניא בביאור ענין זה. אויף דערויף זאָגט ער אַז דאָס איז אויכעט דעם נעמט מען פון אין סוף, װאָס דערפאַר דאַרף מען דערצו אָנקומען דווקא צו ענינים בדוגמא װי געזאָגט פריער לימוד התורה וקיום המצוות, װאָס דאָס איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא,

און ערשט אין דערויף איז דערנאך געווען דער צמצום, ווי ער איז מבאר דארט בארוכה אז דורך דעם צמצום ווערט אויפגעטון צו צוויי עניינים, אז ס'ווערט דער צמצום אורו על הצד און ס'איז געבליבן און ס'ווערט דערנאך נמשך הקו, אבער דער עדזש איז אויכעט געבליבן פון דעם א רשימו וואס דאס איז דער שרש האורות והכלים, ווערט דערנאך מבואר בארוכה אין דעם דרוש און אויכעט אין די דרושים מליקוטי תורה וואס זיי זיינען מבאר די עניינים. דורך דערויף וואס מ'איז לאתקנא רזא דשמיה, דורך דערויף איז מען מאיר דעם חשך הגלות נאך זייענדיג אין גלות, און גרייט צו אויכעט די וועלט און אנהייבנדיג פון לאתקנא די רזא פון בני ישראל אז זיי זאלן ווערן ראוי און כלים אויף מקבל זיין פנימיות התורה ווען ס'וועט זיין דער אראנו נפלאות בדוגמא ווי ס'איז געווען אין צאתך מארץ מצרים ווען ס'איז שוין געווען דער מתן תורה און דאס איז געווען די הכנה וואס בגלוי דארט דערנאך ארויס בגלוי ובגילוי נגלה דתורה און דאס איז געבליבן אין אן אופן פון נסתר ופנימיות התורה.